משיחת פורים תשמ"ג. וואס וואס ברענגט די ברכת השם ווי דערציילט אין מגילת אסתר, איז דאס דער ענין פון קל גדיא, דער קול פון קטני ישראל, ווי ער דערציילט אין מדרש בארוכה און אויכעט בקיצור, אין גמרא וברמז וכו', אז בשעת מרדכי האט צוזאמענגעקליבן, צענדליגער טויזנטער אידישע קינדער און האט מיט זיי געלערנט תורה, און געלערנט תורה וואס איז פארבונדן גאר מיטן עומר אין בית המקדש וואס דעמאלט האט מען גאר אפגעשטעלט דעם בויען זיינעם, אט דאס האט געבראכן די גזירת המן ביז אין אן אופן אז ס'איז געווארן ונהפוך הוא, צוזאמען ווי ס'איז געווען דער קול יעקב. בבתי מדרשות לערנען תורה, אזוי דעמאלט איז געווען דער קול יעקב בבתי כנסיות על ידי התפילה, וואס דאס ווערט דערציילט אין מדרש אז ס'איז געזעסן מרדכי און ארום אים תינוקות וואס זיי האבן געהאלטן אינמיטן פאסטן און מתפלל געווען להקדוש ברוך הוא, און בשעת ס'איז ארויפגעקומען דער קל גדיא. למעלה האט דער אייבישטער אים געפרעגט מאי קול גדיא הלין, און מ'האט אים געזאגט אויף וואס זיי זענען מתפלל, און דאס האט מבטל געווען די גזירה און ס'איז געווארן דער ונהפוך הוא. נישט נאר ביטול הגזירה, נאר דער היפך הענין דערפון געווארן א שמחה, און א שמחה גדולה ביז א שמחה דלא ידע. וואס דערפאר דארף זיין די השתדלות האמורה פארבונדן מיט א השתדלות במיוחד בנוגע אין ענין פון מבצע חינוך, פון חינוך בני ובנות ישראל, און ווי אויכעט ווי דער פשטות הלשון פון מדרש אז קל גדיא גייט עס ניט נאר אויף גדולי ישראל, וואס לגבי למעלה איז דאס מער נישט ווי א קול גדיים ווי עס זאגט אין כמה מפרשים נאר אין ענין יוצא מידי פשוטו תינוקות תינוקות ממש נאך פאר בר מצוה ובת מצוה אז מען זאל מאכן א השתדלות מיוחדה בנוגע צו חינוך בני ובנות ישראל וואס לאחרי פון די אלע טרייסטענישן וואס מען וויל טרייסטן זיך און מען וויל טרייסטן א צווייטן און מוסדות אז כ'עין עין הרע ניט איז צוגעקומען אזויפיל און אזויפיל קינדער, דארף מען קוקן ניט נאר אויף די קינדער וואס זענען צוגעקומען, נאר מען דארף קוקן אויף די שה תעיתי כשה אובד, אויף די גדויים און די. שיות אויף די שעפעלעך וואס זיי בלאנזשען אין א מדבר העמים, און מען טוט א קוק און אן איבערציילן וויפיל איז דא אזענע וואס געפינען זיך אין מדבר העמים, און וויפיל איז דא אזענע וואס לערנען כל היום כולו תורת השם, נאך מערער אפילו אז מ'עט צו זיי אויכעט מצרף זיין אט די וואס לערנען לכל הפחות א חצי יום, אדער על כל פנים א שעה ביום, איז דאס שוין ניט ווילנדיג רעדן וועגן עניינים המצערים, איז דאס א מצב מבהיל ביותר, וואס דאס איז ווען מען פארגלייכט דעם מצב ווי ער איז אין די עיירות ואימהות בישראל, צי דאס איז ניו יארק אדער טשיקאגא וכיוצא בזה. בשעת מען גיט א קוק וואס ס'טוט זיך אין ארצות הברית, וואס דא האט יעדערע דעם לעשות כרצון איש ואיש, ער קען געבן א חינוך זיין אינגעלע אדער זיין מיידעלע מיטן גאנצן שטורעם אין אידישקייט ווי ער וויל, ס'ניט ווי מאחורי מסך הברזל, ס'אויך ניט ווי אין די מדינות. וואס דארפן שיקן די קינדער פארדינען מסייע זיין בפרנסה, דערפאר קענען זיי ניט ממשיך זיין בלימודם אין תורת השם, ער דארף ארויסהעלפן דער מוטער אדער דעם פאטער אין זייער פרנסה, דארף ער העלפן שלעפן פעקלעך אדער פאנאנדערטראגן די פעקלעך וכיוצא בזה, מען לעבט בחסד השם. אין א מדינה וואס די אלע באגרענצונגען זענען ניטא, ואדרבה מען קען באקומען סיוע אויכעט אויף דעם חינוך על פי רצון השם, וואס דאס איז דער לעשות כרצון איש, הוי' איש מלחמה, מלחמה מיט אלע חשבונות און מיט אלע מדידות והגבלות פון דעם היפך פון השם, פון עבודה זרה רחמנא ליצלן. און געבן א אידישע קינדער א חינוך וואס איז זיי מחנך ווי מען דארף מחנך זיין א איד, ווי דערמאנט פריער, היגידולי עם מרדכי אז יעדער וואס געהערט צום אידישן פאלק ווערט ער געבארן מיט אזא מין טבע אז לא יכרע ולא ישתחווה ווארום ער געהערט צו עם מרדכי. מען דארף נאר זען אז דער חינוך זאל אים ניט אראפפירן רחמנא ליצלן אפילו כחוט השערה פון דרך הישר, על אחת כמה וכמה ניט פארפירן א חינוך ניט וואס ער פירט די קינדער נאר ער פארפירט די קינדער, נאר וואדען, מען באנוצט, מען באקליידט עס מיט שיינע לבושים און מיט א שיינעם בנין און מען גיט שיינע פרסים וכיוצא בזה, אבער אינעווייניג געפינט זיך אט דער מאכל און משקה ותורתך בתוך מעי, ניט תורת השם, וואס בשעת זי קומט בתוך מעיו פון א אידיש קינד, וואקסט ער אויף געזונט ברוחניות ובגשמיות אויכעט, און דערויף הענגט אפ דער גשמיות'דיגער געזונט, נאר דאס איז א ענין פון היפך פון תורת חיים. וואס כדי צו מעורר זיין אט די מוטערס און די פאטערס וואס זיי זענען אויסגעוואקסן פון דעם פארפירערישן חינוך, זענען תינוקות שנשבו, מוז מען האבן א השתדלות מיוחדה, וכאמור דא רעדט זיך נישט וועגן אויסנאמס פאלן, אדער וועגן א מיעוט, נאר אפילו אין ארצות הברית,

וואס דאס איז געווען דער טעות פון זייערע עלטערן געפינען זיך אין עולם האמת, זענען געווען מסתמא סיבות שונות ומשונות, אבער די איצטיגע עלטערן זענען רובם ככולם פון די וואס שיקן נישט די קינדער צו דעם חינוך, איז דאס דערפאר וואס זיי ווייסן נישט דער גודל ההכרח און גודל החיוניות אז ביי אידן דארף זיין ככתבם וכלשונם, און דעמאלט וואקסט אויס א נארמאלער אידישער קינד, וכאמור דאס איז לא בשמים היא, דאס איז נישט א זאך ווי ס'איז געווען מיט פופציג יאר צוריק במדינה זו, האט מען געדארפט איבערקערן א וועלט, איצטער און במשך פון די לעצטע עטליכע יאר זענען שוין אלע געקומען לידי החלטה, רובם ככולם אז דער דאלער בפני עצמו איז דאס ניט קיין מטרה בחיים, דאס איז מער ניט אן אמצעי צוליב עפעס א העכערע זאך, במילא אוועקלייגן און רחמנא ליצלן מקריב זיין דעם גאנצן קינד למולך פון דעם דאלער כדי ער זאל אויפגעהאדעוועט ווערן, ער זאל האבן מערער דאלער און זאל קענען צושרייבן נאך א זירא, נאָך אַן אפֿס, נאָך דעם אײנס, װאָס דער פֿאָטער גיט אים מער ניט װי אַן אײן און אײנציקע זאַך, װאָס דאָס איז אַ גשמיות הענינים, און דערנאָך האָדעװעט ער אים אין אַזאַ מין אופֿן, ער זאָל קאָנען צושרײַבן פּוסטע זאַכן, מצד עצמם, נאָר מצד שיטת החשבון אין עולם הזה איז דאָס געמאַכט געװאָרן, אַז מע שרײַבט צו אַן אפֿס, לאחרי פון אן איין און איינציגן ווערט דערפון צען און פון אט אט דעם טעות דארף מען ארויסנעמען דער פאטער מיט דער מוטער וכאמור, דאס איז ניט מען דארף אין זיי אויב עפעס מהפך זיין און משנה זיין, מען דארף צו זיי קומען צוגיין און דערציילן א זאך וואס זיי ווייסן ניט אדער האבן וועגן דערפון ניט געוואוסט, ווארום זייער פאטער און זייער מוטער האט זיי וועגן דערויף ניט דערציילט, און דאס איז כאמור אז ליהודים דארף זיין ככתבם וכלשונם, וואס אט דעמאלט איז א זיכערע זאך אז דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, וועט מען זיכער פועל זיין ביי א אידישן פאטער און ביי א אידישע מוטער אז מכאן ולהבא זאלן זיי מחנך זיין זייער קינד.

אפילו בערך פון די ענין האמור לפני זה, אז אידישע קינדער זאלן נתרבה ווערן, און וואס דאס איז כאמור דאס בדרך הטבע קען מען דאס אויפטון במשך זמן לא ארוך, און מיט אפלייגן אלע איבעריגע עסקים ווי וויכטיג זיי זאלן זיין על הצד, על כל פנים א משך פון עטליכע וואכן אדער א פאר חדשים און זיך מתרכז זיין און משתדל זיין מיט א שטורעם אז מען זאל פועל זיין ביי יעדער אידישן פאטער און מוטער אז זיי זאלן גלייך שיקן אפילו אין אמצע שנת הלימודים דער אינגעלע אדער דער מיידעלע אין א חינ אין א חינוך פון א בית ספר וואס מען לערנט דארטן תורת השם. מיט יראת השם, מיט אהבת השם, וואס דאס איז אויכעט כולל ואהבת לרעך כמוך.